עס קאן זיין אז זיי האבן שוין יוצא געווען ידי חובתם בנוגע זיך, און ידי חובתם בנוגע לאחרים, ובעיקר אין דער נקודה וואס מען רעדט שוין כמה שנים, ענין פון מבצע מצה און מבצע שמורה, און דא אזענע וואס שטייען בספק בזה אדער דער ענין פאר זיי ניט קלאר וכו', איז כאן המקום להעיר אז אין די אלע עניינים בעת ס'נאר דא א ספק אדער א ניט קלארקייט, איז א זיכערע זאך אז מען דארף אויסנוצן די שעות וואס איז נאך געבליבן צו פסח אויף ווייטער טון, ואדרבה מי שיש לו מנה.

צי א זאל, צי א מאן, צי א פרוי, צי א קינד, צי א ערוואקסענער, בסביבותיו, און סביבותיו מיינט מען דערביי כל העולם כולו, איז דאך די סביבה פון יעדער אידן, ווי די גמרא זאגט, חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם, ס'ליגט אויף אים א חיוב ער זאל וויסן זיין אז ער האט א שייכות צו דער גאנצער וועלט ווי גרויס די וועלט זאל ניט זיין. איז אויב נאר ס'דא א איד בעולם וואס ער האט נאכניט דעם ענין פון מצה שמורה, אדער ער האט און ווייסט ניט דער גודל הענין שבדבר, איז א זיכערע זאך אז ס'ניטא קיין מקום לספק, על אחת כמה וכמה צו אי ידיעה צי האט ער נאך עפעס וואס צו טון אין דעם צי ניט. לכאורה על פי זה וואס איז דא דער ענין וואס מען דארף רעדן וועגן דעם, האבן דאס חזל באווארנט אין היינטיגע סדרה וואס זי ווערט דאך אנגערופן בשם צו, און ווי שוין גערעדט כמה פעמים שמו אשר יקראו לו בלשון הקודש, אט דאס גיט ארויס די נקודה פנימית פון דער גאנצער סדרה.

אדער על כל פנים מיט מערער חיות, איז צוליב דערויף אליין איז דא דער ענין הציווי, אפילו וואס וואס ער האט צו טון מיט מזורזין, ואדרבה ווי דער לשון איז ניט אין מזרזין, ניט מזרזין אפילו למזורזין, נאר דער לשון איז אין מזרזין אלא למזורזין. ווארום אויף די וואס זיינען ניט קיין זריזים, מיט זיי דארף מען ניט אָנהייבן מיט אַ זירוז, מיט זיי דארף מען גאָר אָנהייבן דערציילן זיי, אַז ס'איז דאָ אַזאַ מין ענין און ער דאַרף דאָס טאָן. וואָס דאָס קומט נאָך פאַר דעם זירוז אויף דעם עשיית הדבר,

מיט א מדידה והגבלה איז א זיכערע זאך אז מיט אים מזרז זיין וועט דאס ביי אים מעורר זיין כוחות נעלמים, אט דאס וואס אזוי פריער האט ער אויך געטון די אלע עניינים בשלימות ווארום ער איז דאך א מזורז. ס'קאן ער וועט עס אבער טון מצד כוחות הגלויים שלו, בשעת ס'קומט צו גיין א צווייטער איד, און איז אים מזרז, איז דאס א זיכערע זאך אז דאס וועקט אין אים אויף נאך א נקודה, נאך א כח, נאך מרץ, וואס ביז דעמאלט איז דאס געשטאנען בהעלם, בשעת מען ברענגט דאס ארויס בגלוי, וועט ער אויכעט אויסנוצן די כחות נעלמים וואס זענען ארויס בגלוי, אין דעם זעלבן ענין טוב אין וועלכן ער איז פריער געווען א מזורז, לבד די כוחות הגלויים שעד עתה. וואס דאס קומט א א תודה חמה מקרב לב פאר דער הזדמנות אויף מזרז זיין מזורזין לכל לראש בנוגע צו מבצע מצה און שמורה כפשוטו אז זען אז זאל צו יעדער אידן אנקומען על כל פנים מצה שמורה פאר די פאר די זיתים של מצות מצוה צו די סדרים, ועל אחת כמה וכמה אויב מען קען פועל'ן און מען קען אויפטון און פועל'ן אויף נאך מער, און ויהי רצון אז מען זאל דאס טון בחיות ובדברים היוצאים מן הלב, איז זיך א זיכערע זאך אז נכנסים אל הלב ופועלין פעולתם, וועט די מצה זיין מיכלא דמהימנותא ביי דעם וואס טוט אין דעם מבצע מצה שמורה.

און בשעת מען ווייס און מען האט א שייכות מער ניט מיט תשעה וארבעים שערי בינה שנבראו בעולם, ווערט ער אנגערופן א חולה, ער האט מער ניט מיט מ"ט, ער האט נאך ניט קיין שייכות צו שער החמישים. וועט דורך דערויף אים אויכעט צוקומען אסוותא אויכעט אין אלע אופנים פון רפואות פון אלערליי חלאים, ביז

וואס אין תורה שבכתב איז דאך אויסגערעכנט יעדער ווארט און יעדער תג און יעדער רמז, און יציאת מצרים שטייט איין מאל, צוויי מאל, דריי מאל, ביז ס'שטייט חמישים פעמים. אז מ'עט זוכה זיין צו גאולת מצרים ברוחנית כל אחד ואחד אלס א פרט צו גלות מצרים ברוחניות ובכלל ישראל, און דעמאלט איז דאך ישראל עושים תשובה ומיד הם נגאלין, אז ס'וועט זיין דער כימי צאתך מארץ מצרים, אראנו נפלאות בגאולה האמיתית והשלימה, על ידי משיח צדקינו בעגלה דידן ונאכל שם מן הפסחים ומן הזבחים, וכדו'.